בעז ה השם יתברך, מסכת פסחים דף פ"ז, מ'הייבט אן דף פ"ז עמוד א', אויבן די נייע משנה די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, האישה בזמן שהיא בבית בעלה, א פרוי וואס געפינט זיך ביי איר מאן אין שטוב זי האט חתונה געהאט מיט איר מאן, איז די דין איז שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה, טאמער איז סיי איר טאטע און סיי איר מאן האבן ביידע גע'שחט'ן פאר איר א קרבן פסח, וואס די דין איז אז א מענטש קען זיך נישט מצרף זיין צו צוויי קרבן פסח'ס, און טאמער א מענטש איז זיך מצרף צו צוויי קרבן פסח זאגט מען אז די ערשטע וואס מען האט גע'שחט'ן פאר אים דאס איז די קרבן פסח די אנדערע נישט, פון דעסטוועגן די פרוי וואס סיי איר מאן און סיי איר טאטע האבן גע'שחט'ן פאר איר א קרבן פסח זאגט מען אז תאכל משל בעלה אז זי עסט פון איר מאנ'ס קרבן פסח ווייל אוודאי דאס איז געווען איר כוונה זי וויל אוודאי עסן פון איר מאנ'ס און ממילא דאס איז איר קרבן פסח. זאגט די משנה ווייטער הלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה, ס'טייטש די דרך איז געווען נאכדעם וואס מען האט חתונה געהאט איז די ערשטע יום טוב, פלעגט מען גיין צום כלה אין שטוב, צום טאטן אין שטוב, איז דא רעדט זיך טאקע די ערשטע יום טוב איז פסח, זיי זענען געגאנגען צום טאטן אין שטוב, און דארט איז אויך געשען שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה, ביידע האבן גע'שחט פאר איר א קרבן פסח סיי איר טאטע סיי איר מאן, תאכל במקום שהיא רוצה, קען זי זיך קלויבן וועלכע קרבן פסח זי וויל עסן, זאגט די משנה ווייטער, יתום ששחטו עליו אפוטרופסין, טאמער איז דא א יתום וואס דא צוויי אפוטרופסן זענען ממונה אויף אים און ביידע האבן געשחט פאר אים די קרבן פסח, איז אויך יאכל במקום שהוא רוצה, קען ער עסן פון וועלכע קרבן פסח ער וויל, מען וועט זען אין די גמרא, די גמרא וועט מפרש זיין די אלע דינים. ווייטער זאגט די משנה, עבד של שני שותפין לא יאכל משל שניהם, אן עבד וואס איז א עבד פון צוויי שותפים קען ער נישט קיין שום קרבן פסח עסן, פארוואס? ווייל יעדער באלעבאס שעכט דאך א קרבן פסח פארן עבד, אבער אזוי ווי מען האט דאך געשמועסט א מענטש קען דאך נישט זיין איינגעשריבן אויף צוויי קרבן פסח'ס, און במילא דער ערשטער באלעבאס קען דאך נישט איינשרייבן די צווייטע חלק פונעם עבד וואס באלאנגט צום צווייטן באלעבאס, דער צווייטער קען נישט איינשרייבן די ערשטע חלק, און במילא דער עבד, איז נישט איינגערעכנט אין קיין שום קרבן פסח, טאר ער קיין שום קרבן פסח נישט עסן. אזוי אויך זאגט די משנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, לא יאכל משל רבו, טאמער איינער איז א האלבע עבד א האלבע בן חורין ס'טייטש ער איז געווען אמאל א עבד פון צוויי מענטשן צוויי בעלי בתים, און איינער פון זיי האט אים משחרר געווען, ממילא האלב באלאנגט צו זיך די אנדערע האלב באלאנגט צו א אדון, איז אויך טאר ער נישט עסן פונעם קרבן פסח פון זיין רבי'ן, פארוואס? ווייל אוודאי דער רבי דער בעל הבית האט אוועקגעגעבן דעם קרבן פסח נאר פאר די חלק וואס באלאנגט צו אים, פאר די האלבע עבד, אבער די אנדערע האלב וואס באלאנגט צום עבד אליין, ער האט נישט זוכה געווען אין א חלק דא אינעם קרבן פסח, און ממילא עסט ער אויך נישט קיין שום קרבן פסח. זאגט יעצט די הייליגע גמרא, שמעת מינה, יש ברירה, וואס טייטש פון דאס וואס מען זעט אין די משנה, אז א כלה דאס ערשטע יאהר, דאס ערשטע יום טוב, קען זיך קלויבן פון וועלכע קרבן פסח זי וויל עסן, צו פונעם טאטן צו פונעם מאן, איז דאך משמע פון דעם אז מען זאגט ברירה, פארוואס? ווייל טאמער מען זאגט נישט קיין ברירה, ווי קען זיין אז די פרוי זאל זיך אויסקלויבן וועלכע קרבן פסח זי וויל עסן? ס'טייטש, א מענטש ווען ער שרייבט זיך איין צום קרבן פסח, דארף מען דאך שוין וויסן בשעת וואס מ'שעכט די קרבן פסח, ווער גייט עסן פון דעם? און דא זעהט מען לכאורה אז ס'איז משמע אין די משנה אז די פרוי קען מחליט זיין ביינאכט ביים סדר וועלכע קרבן פסח זי וויל, איז אוודאי זאגט די גמרא איז א ראיה פון דעם אז מ'זאגט ברירה אז הוברר הדבר למפרע אז דאס האט זי אוודאי געוואלט בשעת'ן שחיטה און פאר דעם קען זי יעצט מחליט זיין, זאגט אבער די גמרא ניין ס'נישט קיין ראיה, מאי רוצה בשעת שחיטה, ס'טייטש ווען קען זיך א פרוי אויסקלויבן איז אויך נאר בשעת שחיטה, אבער נאכ'ן שחיטה קען זיך שוין נישט קלויבן, ווייל דעמאלט זאגט מען שוין נישט קיין ברירה. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא פרעגט, ורמינהי א סתירה פון א ברייתא אויף אונזער משנה, שטייט אין די ברייתא, אישה רגל הראשון אוכלת של אביה, די ערשטע יום טוב וואס א פרוי נאך א פרוי'ס חתונה עסט זי פונעם קרבן פסח פונעם טאטן, וואס דאס איז קודם כל א סתירה מיט אונזער משנה, וואס אונזער משנה האט מען דאך געזען אז דאס ערשטע יום טוב קען זיך די פרוי קלויבן, נישט זי עסט אטאמאטיש פונעם טאטן, איז דאס איין סתירה, ווייטער זאגט די ברייתא א צווייטע סתירה, זאגט די ברייתא מכאן ואילך, ס'טייטש פון דא און ווייטער נאך די ערשטע יום טוב, איז רוצה אוכלת משל אביה, רוצה משל בעלה. קען זי עסן פון וועלכע זי וויל, פונעם מאן צו פונעם טאטן, איז דאס אויך א סתירה מיט די משנה, ווייל אין די משנה איז דאך געשטאנען אז א פרוי עסט אלעמאל פונעם מאן חוץ די ערשטע יאהר, איז דאך דא דא צוויי סתירות אויף אונזער משנה, זאגט די גמרא לא קשיא עס איז נישט קיין סתירה, כאן ברדופה לילך, כאן בשאינה רדופה, ס'טייטש די ברייתא רעדט זיך ביי א פרוי וואס לויפט כסדר צוריק צום טאטן אין שטוב, זי דרייט זיך אסאך ביים טאטן אין שטוב, איז ביי איר איז טאקע געזאגט געווארן אז דאס ערשטע יום טוב איז אטאמאטיש עסט זי פונעם טאטנ'ס קרבן פסח, און די רעשט יום טובים קלויבט זי זיך, מה שאין כן אונזער משנה רעדט זיך אז זי לויפט נישט צוריק אין שטוב, ממילא די ערשטע יום טוב קען זיך קלויבן, און די צווייטע יום טוב זאגט מען שוין אטאמאטיש זי באלאנגט צום מאן, זי עסט אינעם מאנ'ס קרבן פסח. זאגט אונז די גמרא, וואו זעהן מיר טאקע אזא ענין, א כלה וואס לויפט צום טאטן אין שטוב, דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער פסוק זאגט אין שיר השירים, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, וואס דאס איז כלל ישראל וואס רעדט אויפ'ן רבונו של עולם כביכול, זאגט ער ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן דרש'נט די פסוק, אז שטייט דא אין פסוק, ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה, אזוי ווי א כלה וואס טרעפט זיך דאס פלאץ ביי איר שווער אין שטוב, דאס טייטש איר מאן האט איר ליב ממילא קען זיך דארט דרייען, און רדופה לילך להגיד שבחה בבית אביה, און זי לויפט כסדר צום טאטן פארציילן ווי געשמאק ס'איז איר ביים שווער ווי געשמאק ס'איז איר ביים מאן, ממילא זעהן מיר אויך אזאן ענין ווי א כלה וואס לויפט צום טאטן אין שטוב, און דא שטייט דא אין פסוק אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, אז כלל ישראל זאגט אז זיי האבן זיך געטראפן כביכול דאס פלאץ ביים רבונו של עולם, אז דער רבונו של עולם איז זיי מחבב. זאגט די גמרא כדכתיב נאך א פסוק ווי מ'זעהט אז כלל ישראל איז נדמה צו א כלה וואס דרייט זיך ביים שווער אין שטוב ביים מאן, זי איז חביב ביים מאן, אזוי ווי שטייט אין פסוק והיה ביום ההוא נאם ה', תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, זאלסט מיר רופן אישי, נישט א לשון בעלי, אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן וואס איז פשט אין פסוק, ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה, אזוי ווי א כלה ביים שווער אין שטוב, וואס מען האלט שוין נאך די נישואין, נאך די חתונה, נאך די חופה וקידושין, זי שעמט זיך שוין נישט פון א מאן, און נישט ווי א כלה בבית אביה, וואס איז נאר מאורסה צו איר מאן וואס שעמט זיך נאך פונעם מאן, וואס דעמאלט ווערט דער מאן גערופן בעלי, און ווען איינער ווען א פרוי האט געהעריג חתונה ווערט דער מאן גערופן אישי, במילא כלל ישראל עט זיין יענע טאג וואס די אייבערשטער עט אונז אויסלייזן, עט זיין אישי ולא בעלי. זאגט די גמרא, די גמרא דרש'ט יעצט ווייטער פסוקים אין שיר השירים פון ר' יוחנן, זאגט די גמרא, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, אמר ר' יוחנן, זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד, דאס גייט ארויף אויפן שטאט עילם וואס האט זוכה געווען צו לערנען נישט אויסצולערנען, ס'טייטש דניאל האט געוואוינט אין עילם, דניאל האט געלערנט תורה, אבער אויסלערנען תורה האט ער נישט געקענט דארט ווייל קיין תלמידי חכמים איז דארט נישט געווען, און פארדעם איז עס נדמה צו א אחות קטנה וואס האט נישט קיין שדיים, קען נישט מניק זיין, זי קען נישט מרביץ תורה זיין, וואס ס'גייט ארויף אויף דניאל, מה שאין כן שפעטער ביי עזרא, וואס עזרא האט געוואוינט אין בבל, איז דארט שוין יא געווען א בחינה אז עזרא האט אויך געקענט אויסלערנען, ווייל דארט איז שוין געווען תלמידי חכמים. זאגט די גמרא, שטייט אין פסוק, אני חומה ושדי כמגדלות, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן דרשנ'ט אויך די פסוק פון שיר השירים, אני חומה, זו תורה, עס גייט ארויף אויפן תורה, ווייל די תורה איז נמשל צו א חומה, וואס איז מגין אויף די מענטשן פון שטאט, זעלבע זאך די תורה איז מגין אויף די וואס לערנט איר, ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים, דאס גייט ארויף אויף תלמידי חכמים אז ושדי, וואס דאס איז א בחינה פון שדיים וואס זענען מניק תלמידי חכמים וואס לערנען אויס תורה, כמגדלות אזוי ווי טורעמס וואס אויך פאסן אויף אויפן שטאט היטן אויפן שטאט, וואס תלמידי חכמים היטן אויך אויף די שטאט און אויפן וועלט, זאגט די גמרא ורבא אמר, רבא דרשנ'ט אנדערש די פסוק, זאגט ער אני חומה זו כנסת ישראל, נישט נאר תלמידי חכמים, נאר עס גייט ארויף אויף גאנץ כלל ישראל, אז כלל ישראל איז אויך נמשל צו א חומה אז זיי פאסן זיך אויף,

דאס די בתולות ישראל שאוגדות פתחיהן לבעליהן וואס פאסן אויף אז זייער פתחים זאלן נישט געעפנט ווערן, וואס טייטש זיי וואוינען נישט מיט אנדערע מענער נאר זיי ווארטן חתונה צו האבן אפילו זענען אנגעפילט מיט א תאווה, וואס דאס איז א בחינה פון זוויות ווי מ'וועט שוין זעהן וכן הוא אומר אזוי ווי שטייט אין פסוק ומלאו כמזרק כזוויות מזבח, איז זעהן מיר אז ומלאו גייט ארויף אויף זוויות זוויות איז א בחינה פון אנגעפילט אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן. אז בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית היכל, אז די טעכטער אפילו זענען אנגעפילט מיט א תאווה, פאסן זיי אויף אויף זיך, און זיי זינדיגן נישט, איבעית אימא מהכא, איז דא וואס זאגן אז מען קען האבן א צווייטע פסוק שטייט אין פסוק, מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן, אז אונזערע ווינקלעך עלן זיין אנגעפילט מיט אזעלכע גוטע אוצרות, אז מען וועט זיך קענען שפייזן פון איין יאר צום צווייטן, אבער זעהן מיר אויך אז זווית איז א לשון פון אנגעפילט, אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא זאגט די סוף פסוק וואס מיינט עס מחוטבות תבנית היכל, אז אלו ואלו מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה היכל בימיהן, סיי בזכות די זין און בזכות די טעכטער וואס ביידע זינדיגן נישט און פאסן אויף אויף זיך, איז כאילו די היכל איז געבויט געווארן אין זייערע טעג, זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס מ'האט געזען די פסוק והיה ביום ההוא נאם ה' תקראי אישי, וואס דאס איז א פסוק אין הושע, ברענגט יעצט די גמרא נאך פסוקים דארט פון הושע, די נביא זאגט אין הושע די ערשטע פסוק אין הושע, זאגט די פסוק דבר ה' אשר היה אל הושע, ווען איז דאס געווען? בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה, אין די טעג פון עוזיהו יותם אחז יחזקיהו וואס דאס זענען אלע פיר געווען מלכי יהודה, זאגט די גמרא בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים וגדול שבכולן הושע, וואס טייטש אין איין תקופה איז געווען פיר נביאים, און די גרעסטע פון אלע איז געווען הושע ווי ווייסט מען שנאמר תחילת דבר השם בהושע וכי בהושע דיבר תחילה והלא ממשה עד הושע כמה נביאים וואס טייטש די אייבערשטער האט קודם גערעדט מיט הושע די אייבערשטער האט דאך גערעדט מיט אסאך נביאים ביז הושע נאר וואס דען אמר רבי יוחנן תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק אז ער איז געווען די ערשטע פון די פיר נביאים וואס זענען געווען אין יענע תקופה ואלו הן ווער זענען געווען די פיר נביאים הושע ישעיהו עמוס און מיכה. די פיר נביאים זענען דעמאלטס געווען, און וואס טייטש זענען געווען אין די תקופה, זענען אלע געווען נביאים אין די צייטן פון עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיה, די מלכי יהודה, זיי האבן אלע מיטגעלעבט די פיר מלכים, און הושע איז געווען די חשוב'סטע פון זיי אלע. זאגט די גמרא ווייטער, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר הושע, בניך חטאו, דיינע קינדער האבן געזינדיגט, כלל ישראל האט געזינדיגט, והיה לו לומר, און הושע וואלט געדארפט צו ענטפערן ווען ער האט דאס געהערט, אז וואס עפעס מיינע קינדער, בניך הם, ס'דיינע קינדער, בני חנין איך והם, די קינדער פון די וואס דו האסט געשאנקען, בני אברהם ויצחק ויעקב, גלגל רחמיך עליהן, כ'בעט דיך האב רחמנות אויף זיי, אזוי האט הושע געדארפט זאגן, אבער, לא דיו שלא אמר כך, נישט נאר ער האט דאס נישט געזאגט, אלא אמר לפניו, נאר האט געזאגט כביכול פארן רבונו של עולם, רבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, די גאנצע וועלט איז דיינס, העבירם באומה אחרת. טויש אויף כלל ישראל מיט א צווייטע פאלק, אמר הקדוש ברוך הוא, האט דער רבונו של עולם כביכול געזאגט, מה אעשה לזקן זה, וואס זאל איך אים טון, אומר לו, איך וועל אים זאגן, לך וקח אישה זונה, והולד לך בנים זנונים, גיי האב חתונה מיט א פרוי א זונה, עסט האבן קינדער זנונים, זנונים איז טייטש אז מען וועט נישט וויסן פון וועם די קינדער זענען דיינע, צו א צווייטנ'ס, ווייל די פרוי איז דאך א זונה, ואחר כך אומר לו, און נאכדעם וועל איך דיר זאגן, שלחה מעל פניך, פארשיק די פרוי, אם יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל, טאמער ער, וואס טייטש טאמער הושע וועט קענען פארשיקן דאס פרוי, וועל איך אויך פארשיקן כלל ישראל, און ווי מען וועט באלד זעהן, אז הושע האט נישט געוואלט פארשיקן דאס פרוי, און ממילא מיט דעם האט דער רבונו של עולם כביכול געענטפערט צו הושע, קוק, אפילו א פרוי א זונה, וואס געבט דיר אזעלכע קינדער זנונים, קענסטו נישט פארשיקן, און ווי ווילסטו איך זאל פארשיקן מיין פאלק כלל ישראל? זאגט דיר די גמרא שנאמר ווי זעהן מיר דאס שטייט אין פסוק אין הושע, ויאמר ה' אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, וכתיב שטייט אין פסוק, וילך ויקח את גומר בת דבלים, ער האט גענומען טאקע די פרוי גומר בת דבלים, וואס איז דאס דער נאמען גומר בת דבלים? זאגט די גמרא גומר אמר רב שהכל גומרים בה אז אלע ענדיגן מיט איר ס'טייטש אלע וואוינען מיט איר און פילן אן זייער תאווה מיט איר בת דבלים דיבה רעה בת דיבה רעה אז זי געווען א שלעכטע דיבה נאך א שלעכטע דיבה וואס טייטש איר מאמע איז אויך געווען א זונה און שמואל אמר שמואל זאגט אז בת דבלים מיינט שמתוקה בפי הכל כדבילה אז זי איז זיס ביי יעדעם ווי א דבילה ווי אויסגעטריקענטע תאנה וואס טייטש זי איז געווען א זונה ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט בת דבלים שהכל דשין בה כדבילה, אז אלע קלאפן אין איר אזוי ווי א דבילה, וואס טייטש ווייטער אלעס איז אויף די זעלבע ענין אז זי איז א זונה, דבר אחר, גומר, אמר רב יהודה, שביקשו לגמר ממונן של ישראל בימיה, אז די פיינט פון כלל ישראל האבן געוואלט פארניכטיגן די ממון פון כלל ישראל די געלט פון כלל ישראל אין אירע טעג, רבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, נישט נאר זיי האבן געוואלט, נאר בזזו וגמרו, מען האט טאקע אזוי געטון שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק כי אבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש אז טאקע כלל ישראל האט דערלייגט דארט זייער גאנצע פארמעגן על כל פנים נאכדעם וואס ער האט חתונה געהאט מיט איר שטייט דארט אין פסוק ותהר ותלד לו בן אז ס'איז איר געבוירן א קינד ויאמר השם אליו קרא שמו יזרעאל געב אים א נאמען יזרעאל פארוואס כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא ווייל באלד עב איך פוקד זיין די בלוט פון יזרעאל אויף די שטוב פון יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל, און כ'וועב ענדיגן די מלכות בית ישראל, ס'טייטש יהוא איז געווען דעמאלטס די קעניג פון ישראל, ס'איז געווען צוויי ממלכות דעמאלטס אין כלל ישראל, ס'איז געווען די מלכות יהודה און מלכות ישראל צוויי קעניגן, יהוא איז געווען די קעניג פון ישראל, און יהוא שטייט דארט אין פסוק האט געהארגעט אחאב אין עמק יזרעאל, געווען א פלאץ. און ממילא פאר דעם האט דער רבונו של עולם כביכול געהייסן אז הושע זאל א נאמען געבן פארן ערשטן קינד יזרעאל צו מרמז זיין אויף דעם אז די אייבערשטער גייט זיך נוקם זיין אין דעם וואס יהוא האט געהארגעט דארט אחאב און דאס מלכות ישראל גייט זיך ענדיגן, און ס'האט זיך טאקע געענדיגט פֿיר דורות שפעטער, ס'איז געווען פֿיר מלכים, שפעטער האט זיך עס געענדיגט ביי זכריה, נאך א זאך זאגט רש"י וואס איז דא מרומז בעצם אין די נאמען יזרעאל אז די אייבערשטער וועט צום סוף איינפלאנצן ס'איז א לשון פון זריעה די אייבשטער וועט איינפלאנצן כלל ישראל ארום און ארום די וועלט, ס'טייטש כלל ישראל וועט גיין אין גלות, נאכדעם ותהר עוד ותלד בת, שפעטער געבוירן געווארן ביי הושע נאך א טאכטער, ויאמר לו קרא שמה לא רוחמה, געב איר א נאמען לא רוחמה פארוואס? ווייל כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל, כ'וועל מער נישט רחמנות האבן אויף כלל ישראל, פארוואס? ווייל כי נשוא אשא להם, זאל איך עפעס רחמנות האבן און זיי מוחל זיין? אוודאי נישט! און ממילא דאס איז מרומז אין די צווייטע נאמען וואס דער רבונו של עולם האט כביכול געהייסן הושע צו געבן, און די דריטע נאמען ותהר ותלד בן ויאמר קרא שמו לא עמי, געב א נאמען פארן קינד לא עמי, פארוואס? ווייל כי אתם לא עמי, ואנכי לא אהיה לכם, ווייל עטץ וועט נישט זיין מיין פאלק, איך וועל נישט זיין ענקערס, וואס אוואדע וועלן מיר באלד זען, דער רבונו של עולם כביכול פארלאזט נישט זיין פאלק, נאר ס'איז א בחינה אז דער רבונו של עולם וועט זיך באהאלטן, ס'וועט זיין א הסתר פנים, אז מ'וועט נישט זען כביכול דער רבונו של עולם. על כל פנים זאגט אונז די גמרא ווייטער די מעשה לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, נאכדעם וואס ס'האבן געבוירן די דריי קינדער האט דער רבונו של עולם כביכול געזאגט צו הושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האשה, האסטו דען נישט געדארפט לערנען פון משה דיין רבי, אז נאכדעם וואס כ'האב אנגעהויבן רעדן מיט אים, האט ער זיך פורש געווען פון א פרוי אף אתה בדול עצמך ממנה, דו אויך, שיי דיך אפ פון דעם פרוי, אמר לו, האט הושע געזאגט פאר רבונו של עולם כביכול, רבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה, כ'האב קינדער פון איר, איך וויל איר נישט אפגט'ן, אמר הקדוש ברוך הוא, האט דער רבונו של עולם געזאגט, ומה אתה שאשתך זונה ובניך בני זנונים, מה דאך דו וואס דיין פרוי איז א זונה, דיין קינדער זענען בני זנונים ואין אתה יודע אם שלך הן או אם של אחרים הן, דו ווייסט אפילו נישט צו די קינדער זענען דיינס, און פון דעסט וועגן ווילסטו זיי נישט אפגט'ן, כך ישראל שהם בני, בני בחוני, בני אברהם יצחק ויעקב, אחד מארבעה קנינין שקניתי בעולמי, די מיינע קינדער, די בני אברהם יצחק יעקב וואס איז איינס פון די פיר קנינים וואס כ'האב אויף די וועלט וואס מ'וועט שוין זעהן די פיר קנינים, איז אוודאי קען איך זיי נישט פארלאזן, און וועלכע פיר קנינים האט דער רבונו של עולם כביכול אויף דער וועלט? תורה קנין אחד, דכתיב השם קנני ראשית דרכו, ס'גייט ארויף אויף דער תורה, שמים וארץ קנין אחד דאס איז דער צווייטער קנין, דכתיב שטייט אין פסוק, קונה שמים וארץ, דער דריטער קנין איז דער בית המקדש קנין אחד דכתיב, הר זה קנתה ימינו, און דער פערדער קנין דאס איז כלל ישראל, ישראל קנין אחד דכתיב עם זו קנית, על כל פנים, זאגט די גמרא, אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט פאר הושע ואתה אמרת, העבירם באומה אחרת, דו ווילסט איך זאל זיי פארטוישן מיט א צווייטע פאלק? איז כיוון שידע שחטא, הושע האט עס געהערט האט געוויסט ער האט געזינדיגט, עמד לבקש רחמים על עצמו, האט ער אנגעהויבן בעטן רחמנות אויף זיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, האט דער רבונו של עולם אים כביכול געזאגט, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, אנשטאטס בעטן רחמנות אויף זיך בעט רחמנות אויף כלל ישראל שגזרתי עליהם שלש גזירות בעבורך ווייל כ'האב גוזר געווען אויף זיי דריי גזירות וועגן דיר די דריי גזירות מ'האט פריערט געזען מרומז די ערשטע גזירה אז זיי זאלן צושפרייט ווערן און איינגעפלאנצט ווערן אין גלות די צווייטע גזירה אז דער רבונו של עולם וועט נישט רחמנות האבן זיי נישט מוחל זיין און די דריטע גזירה אז לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם אז דער רבונו של עולם כביכול וועט מסתיר פנים זיין ס'וועט זיין א הסתר פנים על כל פנים עמד וביקש רחמים טאקע הושע האט זיך אויפגעשטעלט און געבעטן רחמנות וביטל גזירה און די גזירה איז בטל געווארן והתחיל לברכן און דער רבונו של עולם כביכול האט אנגעהויבן בענטשן כלל ישראל שנאמר אזוי שטייט אין פסוק והיה מספר בני ישראל כחול הים והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני קל חי אז אנשטאטס לא עמי ווי מען האט פריערט געזען עט זיין פארקערט ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו און ס'וועט זיין צום סוף א קיבוץ גליות זעהן מיר אז די גזירה פון גלות איז בטל געווארן, און ווייטער שטייט וזרעתיה לי בארץ וריחמתי את לא רוחמה, זעהן מיר אז די גזירה פון לא רוחמה אז דער אויבערשטער וועט נישט רחמנות האבן איז אויך בטל געווארן, און אויך שטייט אין פסוק ואמרתי ללא עמי עמי אתה, ס'טייטש אז די גזירה פון לא עמי איז אויכעט בטל געווארן, זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, וויי פאר די רבנות, רבנות מיינט די שררה, די. געוועלטיגן אויף א צווייטן וואס דאס באגראבט דער וואס געוועלטיגט, פארוואס ווייל שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפח ארבעה מלכים בימיו, ווייל די אלע נביאים וואס מען האט פריערט געזען האבן אלע דורך געלעבט פיר קעניגן, ס'טייטש די קעניגן זענען געשטארבן גאר שנעל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, וואס שטייט דארט ווייטער בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה, ער האט אויך געלעבט אין די תקופה פון די פיר מלכים, רש"י ברענגט די רעשט פון די פסוקים אויף אין עמוד א' ברענגט רש"י אלע פסוקים, וואס מען זעט אז די פיר נביאים האבן אלע געלעבט אין די תקופה פון פיר מלכים, און ממילא די פיר מלכים זענען געשטארבן איינס נאכן צווייטן אין די תקופה פון יעדע נביא באזונדער, זעען מיר אז די שררה וואס די מלכים האבן געהאט האט זיי אליין באגראבן, ווייל מען טאר זיך נישט פירן בשררה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להימנות עם מלכי יהודה, וואס עפעס האט ירבעם בן יואש זוכה געווען צו געציילט ווערן צוזאמען מיט די מלכי יהודה, ער איז דאך געווען א מלך ישראל, און מלך ישראל איז א שוואכערע דרגה פון מלכי יהודה ווייל מלכי יהודה זענען דאך געווען די מלכות בית דוד, און פארוואס ווערט ער אריינגערעכנט צוזאמען? מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס, ווייל ער האט נישט מקבל געווען לשון הרע אויף עמוס, איז קודם כל מנלן דאימני, ווי זעהן מיר טאקע אז ירבעם בן יואש איז געציילט געווארן צוזאמען מיט די מלכי יהודה? דכתיב וואס שטייט אין פסוק אין הושע, דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה, און די פסוק זאגט, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל, זעהט מען ער איז אריינגערעכנט צוזאמען מיט זיי, און מנלן דלא קיבל לשון הרע, ווי זעהן מיר ער האט נישט מקבל געווען קיין לשון הרע אויף עמוס, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, וישלח אמציה כהן בית אל, די גלח די כומר פון בית אל האט געשיקט א שליח אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך, אז. עמוס האט זיך פארבינדן אויף דיר סטייטש וכתיב כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם סטייטש ער האט גע'מסר'ט די עמוס צו ירבעם און געזאגט פאר ירבעם אז עמוס דער נביא זאגט נבואה אויף דיר אז דו וועסט געהארגט ווערן מיט א שווערד וואס בעצם אוודאי איז דאס נישט אמת ס'איז געווען א לשון הרע ווייל עמוס האט עס נישט געמיינט צו זאגן אויף אים אליין אויף ירבעם אליין, נאר וואס ער האט געמיינט צו זאגן אויף זיין זון זכריה, ווייל דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר יהוא אז בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל, אז ס'וועט זיין פיר דורות קעניגן, און ירבעם איז געווען דער דריטער דור, און ממילא איז פשוט געווען פאר אים אז נישט ער גייט געהארגעט ווערן מיט א שווערד, נאר זיין זון, על כל פנים אמר, ירבעם האט געזאגט חס ושלום אמר אותו צדיק כך, אוודאי האט עמוס נישט דאס נישט געזאגט, ואם אמר, טאמער האט יא געזאגט מה אעשה לו וואס זאל איך אים טון, שכינה אמרה לו, אוודאי האט אים די שכינה אזוי געזאגט צו זאגן, אבער על כל פנים ער האט נישט מקבל געווען די לשון הרע, פאר דעם האט ער זוכה געווען צו געציילט ווערן צוזאמען מיט די מלכי יהודה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' אלעזר האט ר' אלעזר געזאגט, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, זוכר את הרחמים, אפילו ווען דער רבונו של עולם כביכול איז בכעס געדענקט ער די רחמים, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק האט מען געזען אז דער נביא זאגט דארט, כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל, שטייט נישט אז דער רבונו של עולם עט זיין באכזריות צו כלל ישראל, נאר עס ווערט אויך דערמאנט די ווארט רחמנות כי לא אוסיף עוד ארחם, זעהן מיר אז אפילו בשעת כעסו איז זוכר את הרחמים געדענקט ער די מידת הרחמנות, רבי יוסי בר' חנינא אמר מהכא פון א צווייטע פסוק, וואס שטייט אין פסוק, סוף יענע פסוק, כי נשוא אשא להם, די פסוק זאגט צו דען וועל איך זיי מוחל זיין, אבער ווייטער נשוא אשא איז אן ענין פון מוחל זיין, ווייטער זעהן מיר אז דער רבונו של עולם אפילו בשעת כעסו געדענקט די מידת הרחמים, זאגט די גמרא ווייטער נאך א דרשה פון ר' אלעזר, ואמר ר' אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, ס'טייטש אפילו פון די גלות קומט ארויס א גוטע זאך, אז דער רבונו של עולם האט זיי געשיקט אין גלות זאלן נתוסף ווערן גרים שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, וזרעתיה לי בארץ, כ'וועל זיי איינפלאנצן אויף די גאנצע וועלט, כלום אדם זורע סאה אלא להכניס כמה כורין, פארוואס פלאנצט א מענטש איין א סאה? כדי אריינצונעמען אפאר כור, די זעלבע זאך דער רבונו של עולם האט איינגעפלאנצט כלל ישראל אין גלות כדי ס'זאל צוקומען גרים, ורבי יוחנן אמר מהכא, רבי יוחנן זאגט מען לערנט עס פון א צווייטע פלאץ וואס שטייט אין פסוק ורחמתי את לא רחמה און אזוי ווי שטייט ווייטער ואמרתי ללא עמי עמי אתה אז דער רבונו של עולם האט רחמנות געהאט אויף די לא רחמה און געזאגט אויף די ללא עמי אויף די וואס איז נישט די פאלק עמי אתה אז זיי זענען יא די פאלק ס'טייטש אז אלעס גייט ארויף אויף די גרים וואס ווען זיי זענען געווען גוים זענען זיי לא רחמה לא עמי און שפעטער ווען זיך מגייר אין גלות איז ורחמתי את לא רחמה און אמרתי ללא עמי עמי אתה, אז זיי ווערן יא די פאלק און די אייבערשטער האט יא רחמנות אויף זיי. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, האט רבי יוחנן נאכגעזאגט פון רבי שמעון בר יוחאי מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אין משלי אל תלשין עבד אל אדוניו פן יקללך ואשמת, זאלסט נישט פאר'מסר'ן א קנעכט צו זיין האר, פארוואס טאמער די האר וועט דיך שעלטן און וועסט זיין שולדיג, וכתיב און אין די נעקסטע פסוק שטייט דור אביו יקלל א דור וואס שעלט דעם טאטן ואת אמו לא יברך און בענטשט נישט די מאמע, על כל פנים איז שווער וואסערע שייכות האבן די צוויי פסוקים, משום דאביו יקלל ואת אמו לא יברך אל תלשן, ווייל איינער שעלט די טאטע און בענטשט נישט די מאמע, איז אויף אים טאר מען נישט מסר'ן וואס טייטש דאס ער איז די קנעכט וואס מען טאר נישט מסר'ן צום באלעבאס, אלא נאר, וואס דען דער פסוק מיינט צו זאגן, אפילו דור שאביו יקלל ואת אמו לא יברך אפילו א דור וואס איז אזעלכע רשעים אז זיי שעלטן דעם טאטן און בענטשן נישט די מאמע, איז אל תלשין עבד אל אדוניו, זאלסט נישט פאר'מסר'ן כלל ישראל אל אדוניו צו כביכול דער רבונו של עולם, מנלן, ווי זעהן מיר דאס מהושע? פון הושע זעהן מ'האט געזעהן אז ווען הושע האט געזאגט החליפן באומה אחרת, טויש כלל ישראל כ א כביכול אויף א צווייטע פאלק, איז ער נענש געווארן אויף דעם, מיט די קח לך אשת זנונים ווי מ'האט פריערט געזעהן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי אושעיא האט רבי אושעיא געזאגט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק צדקות פרזונו בישראל, וואס מיינט דער פסוק צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפיזרן לבין האומות, אז דער רבונו של עולם האט געטון א צדקה א חסד מיט כלל ישראל אז ער האט זיי צושפרייט צווישן די פעלקער, פארוואס ווייל אזוי קען נישט קומען א גוי'אישע פאלק און אויסמעקן כלל ישראל ווייל זיי זענען אינגאנצן צושפרייט, והיינו דאמר ליה ההוא מינא, און דאס איז וואס א אפיקורס א גוי האט געזאגט לרבי חנינא, צו רבי חנינא האט ער אים געזאגט, אנן מעלינן מינייכו, אונז זעמיר חשוב'ער בעסער פון ענק, פארוואס כתיב בכו, ביי ענק שטייט אין פסוק כי ששת חדשים ישב שם דער פסוק זאגט דארט אז יואב איז געזעצן דארט זעקס חדשים און אויסגעהארגעט דארט אלע זכרים פון אדום ואלו אנן, און ביי אונז איתנכו גבן כמה שני עטס וואוינטס שוין ביי אונז אסאך יאר ולא קא עבדינן לכו מידי און אונז טוהמער ענק גארנישט מילא זעמיר אונז חשוב'ער פון ענק עטס האטס אויסגעהארגעט אלע אדומים און אונז טוהמער ענק גארנישט אמר לו האט רבי חנינא געזאגט רצונך יטפל לך תלמיד אחד לשכחו, וועט א תלמיד דיר גיין ענטפערן, נטפל ליה רבי אושעיא, איז רבי אושעיא האט זיך טאקע צוגעטשעפעט צו דעם אפיקורס און אים געענטפערט אמר ליה האט ער אים געזאגט, ווייסטו פארוואס עטס הרגעטס אונז נישט? נישט ווייל עטס האטס רחמנות אויף אונז, נאר משום דלא ידעיתו היכי תעבדו, עטס ווייסט נישט וויאזוי אונז צו הרג'נען, וואס ע כ וואס קענט עטס טון, תכלינן כולהו, עטס וועטס אונז אלע הרג'נען, ליתנהו גבייכו, אונז זעמיר נישט אלע ביי ענק, אונז זעמיר אויסגעשפרייט צווישן די פעלקער, און מילא אפילו אז עטס ווילטס קענט עטס אונז נישט הרג'נען, ווייטער מאי דאיכא גבייכו, טאמער וועט עטס הרג'ענען אלע אידן וואס געפונען זיך יא ביי ענק, קרו לכו, וועלן ענק די אלע אנדערע פעלקער אנרופן מלכותא קטיעתא, א צוהאקטע קעניגרייך, ס'טייטש זי הרג'עט די אייגענע מענטשן, אמר ליה האט די אפיקורס געזאגט טאקע דארט צו ר' אושעיא, גפא דרומאי, ער האט זיך געשוואוירן דארט אין עבודה זרה פון די רוימים, בהא נחתינן ובהא סלקינן, אזוי גייען מיר אראפ אזוי גייען מיר ארויף, ס'טייטש א גאנצע טאג זעמיר טאקע פארנומען מיט די פראבלעם, וויאזוי גייען מיר פארניכטן כלל ישראל אונז האבן נישט קיין פאטענט דאס צו טון? זאגט די גמרא ווייטער תנא רב חייא, האט רב חייא געלערנט א ברייתא מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה, דרש'נט די ברייתא די פסוק יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינו יכולין לקבל גזירות אכזריות אדום, אז דער רבונו של עולם כביכול געוואוסט אז כלל ישראל קען נישט מקבל זיין די אכזריות'דיגע גזירות פון אדום, לפיכך הגלה אותם לבבל, פארדעם האט ער זיי געשיקט אין גלות צו בבל, ווייל די בבלים זענען נישט אזעלכע אכזרים ווי די אדומים, און אזוי ווי אלע אנדערע פעלקער. ואמר רבי אלעזר, נאך האט רבי אלעזר געזאגט נאך א טעם פארוואס ער האט זיי געשיקט קיין בבל, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שעמוקה כשאול, ווייל בבל איז זייער טיף, אויפן מאפע, וואס טייטש בבל איז א טיפע לאנד, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק מיד שאול אפדם ממות אגאלם, אז דער נביא זאגט אז פונעם שאול, פונעם גריב, וועט דער רבונו של עולם אויסלייזן ממות אגאלם, איז ממילא פאר דעם האט ער זיי געשיקט אין אזא פלאץ וואס איז טיף ווי א גריב זאל קענען נתקיים ווערן די נבואה. ר' חנינא אמר, ר' חנינא זאגט מפני שקרוב לשונם ללשון תורה, ווייל די בבלים אראמיש איז זייער נאנט צו לשון קודש, און ממילא אפילו אז כלל ישראל וועט אנהייבן רעדן אראמיש, וועלן זיי נישט פארגעסן די תורה. זאגט די גמרא נאך א טעם פארוואס מען האט זיי געשיקט קיין בבל ר' יוחנן אמר, מפני ששיגרן לבית אמן, ווייל ער האט זיי צוריק געשיקט צו זייער מאמע אין שטוב אזוי ווי אברהם אבינו וואס אברהם אבינו קומט דאך פון אור כשדים און ממילא האט ער געשיקט כלל ישראל פון ווי זיי זענען געקומען משל לאדם שכעס על אשתו א משל צו א מענטש וואס איז אויפגערעגט אויף זיין פרוי להיכן משגרה ווי שיקט ער איר לבית אמה צום מאמען אין שטוב פון ווי זי קומט והיינו דרב אלכסנדרי און דאס איז די ווערטער פון רב אלכסנדרי דאמר וואס האט געזאגט שלושה חזרו למטעתן דריי זענען צוריק געגאנגען צו זייער מקור אלו הן ישראל כסף מצרים וכתב לוחות כלל ישראל די געלט פון די מצריים און די כתב פון די לוחות, ישראל הא דאמרן, ישראל זעהן מיר דאך אזוי ווי שטייט דא אז די אידן זענען געגאנגען קיין בבל, אזוי ווי אברהם אבינו וואס קומט פון אור כשדים וואס איז אויך אין בבל, כסף מצרים, ווי זעהן מיר אז די געלט פון די מצריים וואס כלל ישראל האט צוזאמגענומען דארט ווען מ'איז ארויס פון מצרים איז אויך צום סוף צוריק געגאנגען צו מצרים, דכתיב וואס שטייט אין פסוק ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, און די פסוק זאגט דארט ווייטער ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך אז ער האט צוריק גענומען די גאנצע פארמעגן, ווייטער כתב הלוחות, ווי זעהן מיר אז די כתב הלוחות איז צוריק געגאנגען פון וואו ס'איז געקומען אז ס'איז צוריק געגאנגען אין הימל, דכתיב וואס שטייט אין פסוק ואשברם לעיניכם, אז די לוחות וועל איך צעברעכן פאר ענקערע אויגן, תנא לוחות נשתברו ואותיות פורחות, ס'שטייט אין א ברייתא אז די לוחות זענען צעבראכן געווארן, די אותיות זענען צוריק ארויפגעפלויגן אין הימל, און דאס זאגט רשי איז מרומז אין פסוק פון ואשברם לעיניכם, שטייט לעיניכם וואס טייטש פאר ענקערע אויגן, פארוואס שטייט נישט לפניכם, נאר לעיניכם איז טייטש אז אלע וועלן קוקן אז ס'איז געשען דארט עפעס א מעשה פלא, וואס איז געווען די מעשה פלא אז די אותיות זענען צוריק געפלויגן אין הימל? זאגט די גמרא נאך א טעם פארוואס מ'איז געגאנגען אין גלות אין בבל עולא אמר כדי שיאכלו תמרים ויעסקו בתורה, זאלן קענען עסן תמרים און עוסק זיין בתורה, ווייל ס'איז דא אסאך תמרים אין בבל, און ממילא וועלן כלל ישראל נישט דארפן זיין פארנומען מיט פרנסה ס'וועט זיין וואס צו עסן, זאגט די גמרא א מעשה אויף דעם ענין, עולא איקלע לפומבדיתא, עולא איז אנגעקומען קיין פומבדיתא קריבו ליה טירינא דתמרי, האט מען אים געברענגט, א סל אדער א בעסקיט פון תמרים, אמר להו, האט ער געפרעגט דארט פון די מעקלער וואס האט געוואלט פארקויפן, כמה כי הני בזוזא, וויפיל קען מען קויפן פאר א זוז פון די תמרים, אמרו ליה האט מען אים געזאגט תלת בזוזא דריי פאר א זוז, אמר האט עולא געזאגט מלא צנא דדובשא בזוזא, א גאנצע סל א גאנצע בעסקיט פון דבש וואס קומט פון תמרים קען מען קויפן ביי א זוז, ובבלאי לא עסקי באורייתא, און די בבלים זענען נישט עוסק בתורה, ס'טייטש דא אזויפיל עסן, און עטס קאכטס זיך נישט א גאנצע טאג אין לערנען, עסן ממש בחינם. און אוודאי האבן זיי געלערנט דארט נאר ער האט זיי אפירגעהאלטן וואס מ'לערנט נישט מער, על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער בליליא צערוהו ביינאכט איז די תמרים האבן אים מצער געווען ס'האט אים גורם געווען א שלשול ווייל תמרים סתם אזוי איז געזונט אבער מ'עסט צו פיל איז עס גורם א שלשול און ממילא אמר האט עולא געזאגט פארקערט מלא צנא סמא דמותא בזוזא מ'קען קויפן א גאנצע סל פון סם פאר א זוז בבבל ובבלאי עסקי באורייתא און אפילו הכי זיצן די בבלים און לערנען אה! וואסערע נחת דאס איז אז אפילו זיי ליידן אזוי פון די תמרים, פון דעסטוועגן זיצן זיי און זיי לערנען. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי אלעזר, נאך א דרשה פון רבי אלעזר, מען האט פריער געזען די אלע דרשות פון רבי אלעזר, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלקי יעקב, אז אסאך פעלקער וועלן זאגן לאמיר ארויפגיין אל הר השם אל בית אלקי יעקב, פארוואס ווערט עס גערופן בית אלקי יעקב? אז זיי ווילן אייננעמען די בית המקדש אלקי יעקב ולא אלקי אברהם ויצחק, ס'איז עפעס נישט אלקי אברהם ויצחק, וואס עפעס דווקא יעקב? אלא נאר לא כאברהם שכתוב בו הר, זיי עלן זיך נישט באנוצן מיט א לשון פון אברהם אבינו, וואס אברהם אבינו האט זיך מתייחס געווען צו די מקום המקדש מיט א לשון פון הר, אזוי ווי שנאמר, שטייט אין פסוק אשר יאמר היום בהר ה' יראה, וואס אברהם אבינו האט גערופן די הר ה' וואס דאס איז די הר המוריה, די הר הבית. האט ער גערופן א לשון פון הר, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, און נישט ווי יצחק וואס האט גערופן שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה, אלא כיעקב, נאר די אומות עלן עס רופן אזוי ווי יעקב האט גערופן שקראו בית, שנאמר ויקרא שם המקום ההוא בית קל, און במילא זעהן מיר אז בית איז די לשון וואס די פעלקער עלן נוצן, די זעלבע לשון וואס יעקב אבינו האט גענוצט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, גדול קיבוץ גליות, כיום שנבראו בו שמים וארץ, קיבוץ גליות עט זיין אזא גרויסער טאג, אזוי ווי דער טאג וואס איז באשאפן געווארן די הימל און די ערד שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל, יום יזרעאל דאס איז דער טאג וואס עט זיין קיבוץ גליות, על כל פנים שטייט דארט א לשון פון אחד, ושמו להם ראש אחד, וכתיב און שטייט אין פסוק אין בראשית ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זעהן מיר פון דעם די גזירה שווה אז דער טאג וואס איז קיבוץ גליות איז אזוי גרויס ווי דער טאג שנבראו בו שמים וארץ.